און האב געזאגט קדיש. כ'האב אויך אנגעשריבן אייניגע שורות אויף דער קארע, א בוימישע מצבה. ראמע איז געבליבן אין מיין זעמלאנקע, דאקטאר פאדאלני האט אים ארויסגעצויגן א קויל פון אקסל. קיינער אין וואלד איז ניט געווען אזוי עלנד ווי דער ציגיינערל. אפילו אחינו בני ישראל

און אַרױסגעריסן בײַ אים אַ געזונטן באַקצאָן, האָט לוסי פֿאַרשיכּורט איר צײַט מיטן אָפּציִען דעם עלנט פֿון ציגײַנערל. און אַז דו האָסט זיך אומגעקערט אַ גאַנצער און מיט אַ בינטל נצחונות, איז ראָמע שױן געװען אַ צוריק צו די כּוחותדיקער. ער האָט זיך אױסגעלערנט ייִדיש און איך פון אים א קאפל ציגיינעריש. נאך בעסער פון מיר האט זיך אויסגעלערנט ציגיינעריש לוסי. און אז ראמע האט אויף זיין לשון פאנאנדערגעפלעסקעט איבערן וואלד א געזאנג, האבן די פייגל אין די פארשנייטע נעסטן מיטגעהאלטן. מונקע, איך ווייס ניט וואסער שלאכט אין דיין בלוט האט זיך אפגעשפילט, ווען דו ביסט אריין אין זעמלאנקע,

וועט זיך אראפלאזן פאר מיר אן עראפלאן און מיר אריבערציען איבער דעם אנדער זייט מלחמה פראנט. בעת דו האסט מיר אהין באגלייט האב איך דיר געבעטן דו זאלסט היטן דעם ציגיינערל. ס'גייט מיר אין לעבן ער זאל דערלעבן דעם נצחון, דו האסט צוגעזאגט הייליג צוגעזאגט, כאטש דאס ווארט הייליג איז אין וואלד ניט געוואקסן. אז מיר האבן זיך באגעגנט נאך דער באפרייאונג פון די לעבעדיגע אויף די חורבות פון מיין טויטער שטאט, איינער האט געזוכט דעם אנדערן, האסטו געקניט פאר מיר אויף איין קני און געבעטן איך זאל דיר מוחל זיין. ביים היפערן איבער א מינענפעלד איז ראמע גלידערווייז צעריסן געווארן. מונקע

און ווען דו האסט מיר געבראכט א געקוילעטן דראזד איינצואוויגן מיין הונגער. מונקע פיאטערילע, דו וואס אלע יארן האסטו ניט אויפגעהערט צו גאלאפירן אין וואלד פון מיין זיכרון. אז דו וועסט אמאל שטיין פארן בית דין של מעלה און מען וועט אפוועגן אויף איין טעלער דיינע זינד און אויף דעם אנדערן דיינע מעשים טובים,

און ס'העלפט ניט. כ'בין שוין אַליין אייניקע מאָל צעשפּאָלטן געוואָרן, און דאָך בלינצלט נאָך אין מיינע נאָזלעכער אַ פֿונק, כ'האָב דיך דערשנאַפּט. ווער זייט איר? האָב איך גענומען די געשטאַלט אונטערן אָרעם, און ווען דער אייזערנער גולם האָט ווידער אַ גרינעם פּינטל געטאָן, אים אַריבערגעפֿירט אויף דער אַנדער זייט גאַס, און שוין דאָרטן זיך געסטאַרעט אים צו באַרואיקן.

מיר האָבן זיך ביידע געיאָגט נאָך פֿלעדערמײַז און האָבן געשפּילט אין פֿוטבאָל אויף אַ ציגעלנע. מיר האָבן זיך אַפֿילו ביידע געשפּילט אין באַהעלטעניש מיט דער זעלביקער מיידל, כוואָלקע האָט זי געהייסן, און פֿאַר אַן עפּל פֿלעגט זי אויפֿהייבן איר סיצענע סוקענקע ביז איבער די קני. דו פֿלעגסט איר ניט זשאַלעווען קיין צוויי עפּל אויך? זונדל! האָב איך אויסגערופֿן און איבער מײַן הויט האָט זיך אַ צי געטאָן אַ ריבאייזן. יע, זונדל, מיין טאַטע האָט געהייסן אָרע, אָרע דער פּיאַווקעניק, איך בין געווען און געבליבן זיין בן-יחיד. דער נאָמען מיינער זונדל האָט מיר טאַקע אַרויסגעשטעקט אַ שוואַרצע צונג, אָבער דו, ברודער לעב, רוף מיך זונדל. זאָל זיך מיר דאַכטן, דער נעכטן איז היינט, וועט מיר אַ זוניקער שניי פאַלן אױף דער נשמה. װוּהין, זונדל, זאָל איך דיך באַגלײטן? אױ, װאָס פּלױדער איך? ניטאָ קײן באַגלײטן! איך נעם דיך אין אַ שענקל, װוּ מיר מאַכן אַ לחײם, עפּעס נעמען אין מױל אַרײַן און פֿאַרבײַסן מיט אַ געשמאַקן שמועס. אָבער ניט אױף לאַנג, האָט ער אױסגעגאָרגלט, מײַנע װעט ניט װיסן װאָס איבערצוקלערן. כ'האָב אים אַװעקגעפֿירט קײן יפֿו

די קעלנערקע האט שוין געוואוסט מיינע מויל קאפריזן און כ'האב געמאכט א סימן מיט די פינגער, צוויי פארציעס, דערצו האב איך געבעטן א קאראפקע רויטן וויין. כ'האב געוואלט אנהייבן, ווי לאנג האבן מיר זיך ניט געזען? די ווערטער זענען אבער קלוגער געווען פון דעם וואס האלט זיי אין ארענדע און האבן זיך געמאכט ניט הערנדיק. דאס ניט געזען זאל זונדל'ען חלילה ניט וויי טאן.

און איך ליין זייערע לעבעדיגע היעראגליפן. כ'וועל דיר זאגן פונקט אין ארנע ווען מיר האבן זיך דאס לעצטע מאל געזען. בעת דער וואלקן פון אונזער געטא האט אויסגעדונערט זיין לעצטן דונער און מיר האבן זיך אראפגעלאזן אין די אונטערערדישע קאנאלן פון דער שטאט. מיר האבן זיך דארטן פארלוירן איך האב אפגעהינעט אין די קאנאלן זעכצן חדשים, כ'האב ניט געוואוסט אז אויבן הענגן שוין די רויטע פאן איבער אונזערע קברים. ווען כ'האב דערזען די זון האב איך פארלוירן די ראיה. כ'האב אנגעגאסן די כוסות לחיים זונדל צו אונזער באגעגעניש. באלד האבן זיך די כוסות ווידער אנגעצונדן און פארלאשן. אז איך זאל ברומען אזוי לאנג ווי דער ים וועל איך ניט אַרויסברומען פון אינגעווייד מיינע איבערלעבענישן, איז די שטים זיינע געוואָרן היימישער. נאָר איך האָב ניט קיין טענות צו מיין גורל. בלינדערהייט האָב איך דערקליבן זיך צו ארץ-ישראל, איז מיר גוט. איך האָב אויך וואָס אַרויסצוברומען פאַר דיר, נאָר לאָמיר לאָזן די ברומעניש פאַרן ים,

און דו געבוירן. איך האב אפילו אמאל געטראכט אז דיך האט געבוירן א טויטע מאמע און דעריבער שלאגט פון דיר א יענטוועלטיגקייט. אבער דיין טאטע איז געווען א רעטעניש. אפשר זינדיג איך מיטן געווען, זיי מוחל. דו מעגסט זאגן אויף מיין טאטן געווען, שכנים האבן געקוקט אויף אים דערונטערדיג. האנדלען מיט פיאווקעס איז ניט קיין אידישער פאך. ס'איז עפעס ניט כשר. האנדלען מיט חזיר-האר איז כשר'ער. קינדער פון דער גאס פלעגן זיך שרעקן פאר אים, אן גייט הארע דער פיאווקעניק. און טאקע פון וואנען האט ער זיך גענומען צו אזא פאך? מ'האט זיך דערציילט אז ער האט אויף סאלטאנישאק א זאוואד פון פיאווקעס. א ירושה פון זיידן. דעם זיידנס פיאווקעס זענען בארימט געווען איבער גאנץ רוסלאנד, אבער דער טאטע האט ניט געוואלט איך זאל זיך פלאנטערן אין זיינע געשעפטן, אין זיינע פיאווקעדיקע סודות. ער האט געוואלט איך זאל זיך לערנען, איך זאל ענדיקן גימנאזיע, שטודירן אסטראנאמיע. אלמאי דווקא אסטראנאמיע? אפשר האט ער געמיינט אז די שטערן זענען אויך פיאווקעס? דו האסט נאך אלץ ליב צו הרג'ען א חכמה. דווקא יעמאלט ווען איך בין געווען זעעוודיג און האב געזען וואס מען דארף און מען דארף ניט, האב איך מיין טאטענס מחשבות ניט געקענט לייענען. איך געדענק בלויז אז פון צייט צו צייט פלעגט מיין טאטע אין די נעכט ארויפקלעטערען אויף אונזער דאך און ביז צו באגינען רעדען צו די שטערן. וואס די שטערן האבן אים געענטפערט האב איך ניט געהערט אדער ניט פארשטאנען. מ'האט זיך געשושקעט אין הויף אז דיין טאטע האט צום צווייטן מאל חתונה געהאט מיט א קרובה פון לוניניעץ, אבער נאך דער חופה נאכט איז די קרובה נעלם געווארן. ס'האט זיך ארויסגעוויזן אז די קרובה פון לוניניעץ איז געבוירן געווארן מיט אן עק. זי פלעגט קומען צום טאטן איינהאנדלען סלאיקעס פיאווקעס. זי איז תמיד געגאנגען אנגעטאן אין א קלאשאווע קלייד ביז צו די פיאטעס, מ'זאל ניט ארויסזען דעם עק. נאר ס'איז ניט קיין בויך סברה, איך האב אליין געזען אין שניי דעם סימן פון איר עק. כ'האב עס יעמאלט מורא געהאט צו דערציילן דעם טאטן,

אז דו ביסט נייגעריג וועל איך דיר דערציילן. אוואדי בין איך געווען. דער גאנצער זאוואד ווי דו רופסט אים איז געווען א שטיקל פעלד ארומגעצוימט מיט א פלאנקן פון שטיינער און ליים, און אויבן אינעם ליים זענען געווען אנגעהארבעט און אנגעקלעפט גרינע צעבראכענע פלעשער. אינעם אפגעצוימטן שטח

פעלדשערס, קדרים, זנאכערס, און די באנקעשטעלערס אין די שטאטישע בעדער. אן מיין טאטנ'ס פיאווקעס האט מען אין באד קיין שום הנאה ניט געהאט פון געהאקטע באנקעס. ארע דער פיאווקעניק האט געהאט א נאמען. מען פלעגט אויך באשטעלן ביי אים סחורה פון אויסלאנד. זונדל האט א הייב געטאן דעם שטעקן. מיינע וועט ניט וויסן וואס איבערצוקלערן, זי איז אייפערזיכטיק.

האט זיך אויסגעשפרייט אויף דער ערד, און די, וואס ער האט זיי באשאפן און געהאדעוועט, האבן אויסגעזויגן פון אים דאס לעבן. אזוי האט זיך געענדיגט דער חלום פון דעם, וואס האט געהייסן ארע דער פיאווקעניק. מיר זענען געבליבן די לעצטע אין שענק, אז מיר האבן גענומען ארויסוואקלען

דער לאמטערן האט זיך אויסגעלאשן. ס'איז אנגעפארן א טעקסי, אינעווייניג בעת'ן ברענגען זונדלען אהיים אין כרם התימנים האבן מיר ביידע געשוויגן. ס'איז געווען א המשך פונעם שווייגן ביז צו אונזער היינטיגער באגעגעניש. מיר האבן זיך געזעגנט ביי א טיר וואס איז געהאנגעט אויף איין זאוויסע, ער האט אנגעקלאפט מיטן ווייסן שטעקן אין דער טיר

קירא קיראלינא איז אזא געבליבן איר נאמען. זי איז די פעפערדיגסטע מיידל ניט בלויז אין מיין קרייז אליין. ס'איז ניט איבער דעם וואס איר טאטע מהר"ם פון טראקער גאס איז א פעפער סוחר. וואלט ער געהאלטן א קרעמל פון די געמיינסטע הערינג וואלט זיין טאכטער אויך געהאט א האניגדיגן טעם.

אין דער ערדס אפענע אדערן. צופנדיקער סמאלע-ריח פילט אן מיינע גלידער. דער שייטער שפרינגט ארונטער פון בארג אין דער זעמיאנע אריין. די נאקעטקייט פון שייטער איז אויך אנגעטאן אין א קאפויערדיקן שמייכל, פון די פיסן פינגער ביזן רויטן קאפ און פאסמעס האר. דער שייטער באדט זיך אין דער זעמיאנע און ווערט ניט פארלאשן. יעדער מענטש איז א רעטעניש, וואס בעסער איז ניט באשיידן, אפילו א אינגל. יעמאלט און פלוצים ברומט עמעץ ארויס פון מיר דורך א הארן, קירא קיראלינא, לאז איבער די אינגלעך און קום אהער, איך וועל דיר איינשלעפערן. א בארוועסע אבער אן די בארוועסע קונצן ווי ס'הייסט ביי אונז די מיידלשע קאקעטעריע, קומט זי און בלייבט זיצן אויפן טויאיקן גראז מיר אנטקעגן. אירע פון שייטער באלויכטענע רויטע האר זענען צעשויבערט. אן עקדיש דערלאנגט אין מיך א שטאך דעם ארענברומער. ס'טוט אין מיר מורא'דיג וויי. אן אנדערן. אַ באַנומענער פֿון דעם אַנדערס כּוח שנײַד איך זיך דורך מיט ביסטרע בליקן. זאָג, פּאַסקודנע מױד, װעמען האָסטו ליב אױף אַן אמתן? קײנער זעט ניט, הערט ניט צי קירא קאַראָלינאַ לאַכט אָדער װײנט. איר פּנים איז פֿאַרשלײערט מיט אירע צעשױבערטע רױטע האָר. זאָג, איך באַפֿעל. יע, איך האָב ליב. צום ערשטן מאָל, צום צװײטן מאָל, צום דריטן, װעמען?

איז באַדאַנע געװאָרן אַ באַהעלטעניש פֿאַר איר בן-יחיד לײבעלע. זי האָט אים געװאָלט צוריק אין איר בױך אַרײַנטאָן, ס'זאָל מיט אים חלילה ניט געשען קײן בײזעס. נאָר לײבעלע איז גראָד ערגעץ נעלם געװאָרן, װען די געלע מהומה האָט זיך דערנענטערט, און די באַהעלטעניש פֿאַר לײבעלען אין זײַן מאַמעס בױך איז אַ לײדיקע. כ'האָב ייִנגלװײַז געהאַט געלײענט,

ווייסט גענוי דער כינעזער ווי עס האלט אין יענער וויילע די דרייעניש פון צייט. אזא מין כינעזישע קאץ בין איך יעמאלט געווארן פאר באדאנען. אבער ניט בלויז פאר צייט אריענטאציע, נייערט אויך פאר ארט און גורל דרייעניש. אין א תהומיגער פויזע צווישן זיין און אומזיין

האָט איר לײבעלע געשטעלט קאַמאַשן, אַנטרונען געװאָרן אױף דער אַנדער זײַט מלחמה. שמײכל-פֿונקען צעשפּילן זיך אין אירע גרױע קאַרבן. אַן אַנדערש מאָל, װי הײסט יענער קאַנט, װוּ מײַן לײבעלע, זאָל געזונט זײַן, האָט זיך אײַנגעמאָסטעט? איך דערצײל באַדאַנען פֿון אַן אָרטשאַפֿט, װאָס לעבט אין מײַן חלום. איר לײבעלע האָט זיך אײַנגעמאָסטעט אין אַ חוטער װוּ ס'האָט זיך געהאָדעװעט מײַן קינדהײט, לעבן טײַך אירטיש אין סיביר. ס'געדױערט אַ קאַפּל, ביז דער קלאַנג סיביר שנײַדט זיך אַרײַן אין איר מוח. נאָר װען אַרײַן טוט זיך באַדאַנע אַ כאַפּ מיט אירע קורצפֿינגערדיקע הענטלעך פֿאַרן קאָפּ. איך האָב געהערט, אַז דאָרטן בושעװען פֿרעסט, אַז מײַן לײבעלע װעט חלילה זיך צוקילן.

באַדאַנע װיקלט אױס פֿון אַ שמאַטקעלע עפּעס גילדערנס. אָט איז אַ קידושין-רינגל, מע דאַרף אים אַהין אַריבערקײַקלען. און אַז דאָס רינגל האַלט זיך אין קײַקלען פֿון װילנע קײן סיביר, קומט נאָך אַ שאלה, װי איז דער נאָמען פֿון לײבעלעס כּלה? איך מוז עס װיסן. איר נאָמען איז גוטלע. אַ מאָדנער נאָמען,

אויף מיינע שווארצע ווייסע נערוון בין איך א לאנגיעריגער גאסט, כ'האב דא אפילו באזונגען דעם קעלנער א לאנגאץ מיט א שניפסל, וואס אין משך פון א פערטל יארהונדערט איז ער ניט עלטער געווארן ווי דער קלאנג פון זיינע מטבעות. כ'האב דא ליב אפצורעדן ראנדעוואוען מיט זיך אליין, ראנסאר,

דערפיל איך איר האנט אין מיינער, און ביידע איילן זיך ניט זיי צו באפרייען. מיט א האסטיגער באוועגונג ציט זי ארונטער די הוט, ווי זי וואלט אפטרייסלען פון איר די קאפלעס פון א רעגן, און לאזט זי הענגען אויפן דרענגל פון שטול. דערנאך צינדט זי אן מיט א פיצל צינד-מאשינקע א פאפיראס. דער תאוה'דיגער פאפיראסן-רויך

ווייל ס'גייט מיר אין טויט און לעבן. איך בין די טאכטער פון אניטא, דער נאמען איז אייך זיכער ניט פרעמד. אין א באשטימטן זינען זייט איר מיין טאטע, כאטש מיין טאטע איז אן אנדערער. מיין מאמע האט מיר דערציילט אז איר האט זי געראטעוועט, איז דער חשבון א פשוט'ער, א דאנק אייך בין איך געבוירן געווארן. מיין מגילה וויקלט זיך אין מיר אלץ מער פונאנדער, נאר אירע סודות און רמזים וועל איך קענען ליינען און פארשטיין בעת איך וועל אויפשטיין תחיית המתים. אבער איין סוד אנטפלעקט זיך פאר מיר שוין איצטער. אניטא'ס טאכטער איז א גלגול פון איר מאמע. אירע אויגן זענען אניטא'ס. וועגן זיי האב איך עס געשריבן אין לידער פון טאגבוך.

צוגעשפילעט צו איר הוט, רייסט אפ די טענצערין אן איינציגע קארש און טוט אים אריין אין מיין אויפגעריסן מויל צוזאמען מיט א קארשענדיגן שמייכל. ס'איז די קארש פון דערמאנונג. א נאמען פון מיינער אן אלטער פאעמע לויפט אדורך ווי א בליץ אין א בלויען זומער טאג א מחשבה. און ווער ווייסט מיט וואסער כישוף די-א קארש איז אנגעטרונקען. באַלד װעט זיך אין מיר צעשפּילן איר כּישוף-סם, און איך ל ניט װילנדיק יונג װערן, כּדי װידער און אָבער אַ מאָל ניט צו פֿאַרשטײען, הלמאַי אַ מלאך האָט הנאה פֿון מײַנע יסורים. איך ל ניט װילנדיק יונג װערן, כּדי װידער און אָבער אַ מאָל איבערצולעבן דאָס געשעענע. אױפֿן בלױזן אָרעם פֿון דער טענצערן באַמערק איך אַ סימן פֿון אַ צוריק מיט יאָרן געשטעלטן פּאָק, װאָס איז איצטער ענליך צו דעם נאגל פון איר קלענסטן פינגער. א סימן אז די זעלביגע איז אמאל געווען א קינד. אזא צייכן האב איך געזען ביי איר מאמע ווען זי איז געווען א זעכצן זיבעצן יעריגע. איך דערמאן זיך וואס איך האב יעמאלט געטראכט, ביי א שיינער מיידל גיט עס צו חן, בלויז ביי א שיינער. מיר זענען ביידע יעמאלט געווען ארומגעמויערט. אין איינעם א פארנאכט ווען דער זונפארגאנג

גיב א האנט. נאך א קאניאק? די אוירינגלעך ביי דער טענצערין הוידען זיך אויף ניין. זי טאר ניט צופיל מישען איין געטראנק מיט'ן אנדערען, מיט'ן געטראנק פון עקסטאז וואס פארשיקערט זי בעת'ן טאנצען. היינט אווענט איז איר לעצטער קאנצערט. יא. מיין קמיע האט געראטעוועט איר מאמען, זי האט געגעבן א האנט און האט ניט געוואלט אוועק פון דער וועלט א ליגנערקע. ווען זי איז געלאפן א נאקעטע אין שניי האט אייער קמיע געווארעמט אירע פיסלעך, און ווען מען האט זי געטריבן צו א שייטערהויפן איז די קמיע צעגאנגען אין טרערן און זיי האבן איינגעלאשן דעם פייער. פון א קאנאווע האט זי געטרונקען וואסער וואו ס'האבן זיך געווייקט הרוגים

זי האָט חתונה געהאַט מיטן אָפֿיציר, וואָס האָט זי אַרויסגעצויגן פֿונעם זומפּ, וואָס האָט גערויעט מיט שלאַנגען. אײַער קמיע האָט זי אים ניט אָפּגעגעבן. איך דערפֿיל אַ שוידער. זאָל זיך נאָר די געשיכטע ניט ענדיקן מעלאָדראַמאַטיש. אָט איז דער קוש, די מאַמע האָט מיר געבעטן.

איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון דעם דאזיגן רעדנדיגן בוך, וואס איז רעקארדירט געווארן אין מאנטרעאלער אידישע פאלקס-ביבליאטעק און דיגיטאליזירט דורכן אידישן ביכער צענטער אויפן נאמען פון שמואל ראר. די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי. דאס דרוק-רעכט איז פון דער פאלקס-ביבליאטעק און דעם אידישן ביכער צענטער.